סיי מיט דעם ביקס און סיי מיט זיין קינסטלערישן ווארט, דינט אבא קאוונער זיין גאנץ לעבן דעם זעלבן ציל, אז ס'זאלן רעדן די גייסטער און שווייגן זאלן די קאנאנען. באגריסן מיר הארציג אונזער טייערן גאסט אבא קאוונער, דעם זעלנער און זינגער. וואס אין פרידליכע צייטן איז ער א חבר אין קיבוץ וואס באזארגט דאס לאנד ארץ ישראל אבא קאוונער ברוך הבא.

צו וועמעס ווארט די יוגנט האט זיך צוגעהערט מיט דרך ארץ און ליבשאפט אין די ערשטע חדשים פון די נאצישע הערשאפט אין ווילנע, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די סיסטעמאטישע אויסראטונג פון דער אידישער באפעלקערונג און די שווערע מאנאטן פון רייניגונגען, סעלעקציעס און איבערמענטשליכער פיין. שוין דאן האט ביי אבא קאוונער אנגעהויבן רייף צו ווערן דער געדאנק פון ווידערשטאנד קעגן די נאציס. צו יענער צייט האט ער מיט א גרופע פריינט זיך אויסבאהאלטן אין א בענעדיקטינער קלויסטער אונטער ווילנע, און דארט האט ער אויסגעארבעט און פארפאסט דעם ערשטן אויפרוף צו דער ווילנער יוגנט, מען זאל זיך ניט לאזן פארפירן פון די מערדער און אז ס'איז צייט אויפצוהויבן די פאן פון מרידה.

און דאן איז געווען א צייט פון גרויסע דערהויבונג און געוואלדיגע מסירות נפש, דאס איז אויך געווען א צייט פון גרויסע נסיונות וואס מען האט באדארפט ביישטיין, סיי ווי א כלל און יעדער באזונדער ווי א יחיד. איינער פון די שווערסטע מאמענטן, אויב נישט דאס סאמע טראגישסטע פאר אונז אלעמען, איז געוועזן ווען די עף פע א איז געצווינגען געווארן ארויסצוגעבן צו דער געסטאפא איר קאמאנדיר איציק וויטנבערג. די דעציזיע האט געמוזט געמאכט ווערן שנעל, נישט געווען קיין צייט אויף קיין יישוב הדעת באטראכטונגען, ווייל דער גורל פון גאנצן געטא איז געשטאנען אין קאן. און מיט פינסטערע געמיטער און בלוטנדיקע הערצער האבן מיר געזעהן אויף אונזערע אייגענע אויגן ווי עס איז געשעהן. און דער פאל האט געלאזט אויף יעדן פון אונז א חותם וואס גייט אונז אייביג נאך און לעבט אין אונזערע געמיטער.

און זיינע פליכטן האט ער דורכגעפירט מיט געוואלדיגע אחריות. די עף פע א האט דאן באשלאסן אריבערצוטראגן איר קאמף אין די וועלדער ווי פארטיזאנער און אבא צוזאמען מיט אנדערע קעמפער האבן פארלאזן דאס געטא דורך די קאלאניזאציע רערן. אין די רודניצקער וועלדער האט אבא ווייטער געפירט דעם באפרייאונגס קאמף קעגן די נאציס ווי א פארטיזאן און קאמאנדיר פון אן אפטיילונג. נאך דער באפרייאונג האט אבא, און די פון זיינע חברים וואס האבן איבערגעלעבט די מלחמה, זיך שנעל דערשלאגן אומלעגאל קיין ארץ ישראל, און דא האט ער זיך ווידער געשטעלט צום קאמף, אבער דאס מאהל פאר זיין לעבנס אידעאל, פאר זיין אייגן לאנד, און ער האט געקעמפט אין פאלמאך און שפעטער אין די ישראל ארמעי אין א אנפירנדיגע פאזיציע. היינט איז ער א חבר אין קיבוץ עין החורש, וואו ער לעבט מיט זיין משפחה. אבא קאוונער האט אנגעהויבן זיין באוואוסטזיניג לעבן ווי א פאעט, א שיינגייסט, א קינסטלער, אבער אין די צייט פון מלחמה, אין צייט פון געפאר פאר זיין פאלק, האט ער געמוזט אויסטוישן זיין פען פאר א ביקס. איצט ווען ער קען לעבן אין זיין פריי לאנד ווי א פרייער מענטש, האט ער זיך ווידער גענומען צו זיין כלי זיין.

מוז אייך זאגן אז מיט געמישטע געפילן בין איך געפלויגן פון דער ווייט אהער, צום ערשטן מאל בין איך דא, איך האב געוואוסט אז ס'וועט מיר באגעגענען א פראסט, איך האב געוואוסט אז ס'וועט מיר באגעגענען א פרעמדע שטאט. ערשט מיט צען צוועלף טעג צוריק האב איך אין תל אביב'ער אוניווערסיטעט, האלטנדיג פאר סטודענטן א לעקציע וועגן פאעזיע, האב איך פונקט גערעדט וועגן דעם עלעמענט. אין דיכטונג, וואס מאכט אויף א פרעמדקייט, וואס פארהיימישט א פרעמדקייט. איך מוז אייך זאגן אז ס'איז גענוג צוויי פאר אויגן זאלן זיין שטארקער ווי טויזנטער קילאמעטער, און שטארקער ווי א פראסט. איך האב דא געפונען נישט נאר איין פאר אויגן, נאר די ווערטער וועלכע איך האב יעצט געהערט, און פון וועמען איך האב עס געהערט, און זעענדיג דא מיינע מיטקעמפער, א טייל האב איך געוואוסט איך אפשר וועל איך זיי טרעפן, א טייל אומדערווארטעט געטראפן דא מיט מינוטן צוריק, ברענגט מיר נישט נאר אריין אין א פארלעגנהייט און א צוטומלעניש, נאר קודם כל, איז פארווישט געווארן די ווייטקייט, די קילאמעטרען, און דער פראסט, און די פרעמדקייט, מיר זענען צווישן זיך, מיינע טייערע.

דאס איז אזא זעלבסטפארשטענדליכע זאך אז ס'איז איבעריג צו רעדן וועגן דעם. נאר אפשר איז נישט איבעריג צו זאגן וועגן דעם עפעס, ווען די זעלבסטפארשטענדליכקייט ווערט ביי ווערט פאר א אידאלאגיע, פאר א עסטעטיק אידעי. איך קען דיכטער, פראנצויזן, ענגלענדער, און אנדערע, וועלכע דווקא אין דעם דור מער ווי אנדערש מער ווי אנדערשמאל מאכן די זעלבסטפארשטענדליכקייט פון דער איינזאמקייט פון א שרייבער פאר א אידאלאגיע, פאר א עסטעטיק אידעי, אז אזוי נישט נאר ס'איז, נאר אזוי דארף עס זיין. דאס איז אמת. צו איז דאס דער גאנצער אמת? צו דען א דיכטער א איד זיין וועלט איז טאקע אינגאנצן איינזאם ווען ער איז צווישן זיינע פיר ווענט איז ער נאר מיט זיך. ווען איך שרייב, ווען מיין רעכטע האנט שרייבט, טו איך תפילה. איך דאווען פון א צוריסענעם סידור. מיין סידור איז אין הארצן. זיינע.

זיי ווירבלען פאר מיינע אויגן, טייל מאל נעמען זיי אן א פנים פון זאמד פון נגב צו פון סיני, און טייל מאל פלאטערן זיי די אותיות פאר מיינע אויגן ווי פאריתומטע פעדערן פון מיין מאמעס צוריסענעם קישן. ווען איך שרייב, ערגעץ פאר מיר און הינטער מיר. מישן זיך בלעטער. אָט איז איינע פֿון זיי. אָט מיש איך אויף איינע פֿון די בלעטער. צווישן גרינעם באַרג. און טײַך איז געשטאַנען אַ װײַסער פֿערד, זײַן ריטער, דער שענער פֿירשט. פֿון רעכטן און לינקן זײַט פֿון פֿירשט זײַנען געשטאַנען זײַנע ריטער, אַקעגן איבער אַ עדה, פון עלטעסטע פון מכובדים מיט אנטבלויזטע קעפ, אין האנט ברויט און זאלץ. א קליין קינד, א מיידעלע אין ווייסן אנגעטאן, איז צו צו דערלאנגען דעם פירשט א גרויסן בוקעט פון רויזן. דער פירשט האט זיך איינגעבויגן. אויסשטרעקנדיג ס'האנט צו באקומען די בלומען. אין דעם מאמענט פון שפיץ בארג האט זיך אויפגעריסן א גרויסער שטיין און די סקאלע האט זיך אראפגעקייקלט פונקט אין דעם ארט וואו ס'מיידעלע איז געשטאנען און געטראפן און באגראבן אונטער זיך די בלומען און נישט אנגערירט ס'קינד. האט דער שיינער פירשט געזאגט דא אויף דעם ארט. וואס איז ניצל געווארן ס'לעבן און באגראבן די בלומען וועט אויפבליען מיין שטאט, די שטאט וועלכע איז אנטשטאנען פון רחמים איז געוועזן די שטאט פון געדימין, דער טייך האט געהייסן די וויליע, זי איז געוועזן נישט נאר די שטאט פון געדימין, זי איז געוועזן ווילנע מיין עיר ואם. שבת. אין צייטן ארום איז געשטאנען א עדה אידן צווישן די ווענט פון דער גרויסער שול. אינדרויסן האט געבושעוועט א פרעמדע מלחמה. די ווענט האבן געציטערט פון הארמאטן קוילן. פון אויפרייסן צווישן די ווענט האט מען אנגעהויבן מיט פארדעקטע קעפ מיט טליתים אנגעהויבן צו זאגן פלוצלונג דעם נתנה תוקף פון ימים נוראים. אלעמענס הערצער האבן אוודאי געציטערט פון אימה פון שרעק, אבער צווישן זיי אין ציבור איז געשטאנען דער צדיק דער גאון, און ווען א הארמאטן סניאראד האט זיך אריינגעריסן אין דאך, האט דער גאון רבי אליהו אויפגעהויבן באפעלעריש זיין האנט מיטן פינגער צום הימל, און די סניאראדן קויל איז געבליבן הענגען איבערן דאך און נישט אנגערירט די מתפללים. איך אליין געדענק נאך ווי מיין פאטער עליו השלום האט געפירט מיר ס'קינד פארן האנט אויפן שולעף צו באווייזן דעם פארשטיינערטן נס אויפן שולהויף, אויפן דאך פון גאון'ס קלויז, פארמויערט אין ציגל און אין ליים, איז עס עפעס געלעגן דארטן א קיילעכדיגע זאך, ענליך צו א קויל, ווי א שטומער עדות פון אידישן בטחון אויף דור דורות ביזן לעצטן דור. מיין טאטע זכרונו לברכה האט אין יענעם מאמענט נישט געוואוסט אז פארן הענטל פירט ער דעם עדות פון לעצטן דור. זיבעציג טויזנט זענען מיר געשטאנען צווישן די מויערן, און דאסמאל איז געוועזן אן אנדער מלחמה, און אפשר דערפאר ווייל צווישן אונז איז נישט געוועזן מער דער צדיק, און אפשר דערפאר ווייל צווישן די אפשר ווייל די הימלען זענען דאסמאל געווען פארריגלט אויף זיבן שלעסער. דאסמאל די קויל איז נישט געבליבן הענגען אין חלל, חללים זענען געפאלן מיר, א גאנצע עדה אידן, און די ווענט אויף אונז. די רויזן האבן געבליט דאסמאל און דאס לעבן איז פארשאטן געווארן אין אש און אין קאלך. צווישן די מויערן האבן געלעבט צוואנציג דורות פון מיינע אבות, און עס איז געוועזן דער גאון רבי אליהו וועלכער איז געזעסן פערציג יאר הינטער פארמאכטע לאדנס איידער ער איז געווארן א ליכט-זייל פון זיין פאלק און האט געלערנט תורה ביים שיין פון א צאנקענדיג ליכט. עס איז געוועזן אדם הכהן. ווייט שפעטער, וועלכער האט אויפגעריסן פענסטער צו דער וועלט, אבער ניט ווי זיינע ברידער אין מערב, איז ער געשטאנען מיטן פנים ניט צום דרויסן, נאר מיטן פנים צו זיין פאלק און זיין ירושה, און ס'איז געוועזן זיין זון מיכל, מיכה יוסף לעבענזאן, וועלכער אין זיינע מיט זיינע זיבן און צוואַנציק יאר לעבן איז געווארן דער פארגענגער פון דער מאדערנער העברעאישער ליריק, און עס איז געוועזן אייזיק מאיר דיק, וועלכער האט זיך אוודאי ניט משער געווען, אז אין דורות ארום וועלן זיינע דינע העפטלעך פון דעם תמימות'דיקן פאטער פון יידישן ראמאן געלייענט ווערן מיט אזויפיל יראת הכבוד. און פון דער אנדער זייט איז געוועזן קלמן שולמן, וועמענס מסתרי פאריז איז נאך געוועזן מיין יוגנט-ליטעראטור. און ס'איז געוועזן יהודה לייב גארדאן דער טראגישער ריז פון דער העברעאישער פאעזיע, און ס'איז געוועזן דער לץ פון די אידישע געסלעך, מאטקע חבד, און ס'איז געוועזן דער וועמענס גאנג צו דער תליה האט געוועקט צו גבורה און אומרו ביז צו אונזערע ווענט, הירשקע גליק, הירשקע לעקערט, וועלכער איז געווען דער פארגענגער פון אונזער הירשקע גליק. און ס'איז געוועזן ארקאדי קרעמער פון די מבשרים פון בונד, פון דער גרויסער באוועגונג וועלכע האט אויסגעלייזט אזויפיל אידישע רעוואלוציאנערע ענערגיע און געלענקט איר אין דעם שטומען אנטוישליכן שטראם פון דער געשיכטע, און זיינען געוועזן מיינע לערער און מיינע גרינדער דאקטאר עפשטיין און דאקטאר רעגענסבורג וועלכע האבן אומליגאל און מיט אזויפיל מוט און וויזיע געגרינדעט מיין שיינע גימנאזיע מיין תרבות גימנאזיע וועלכע איז געוועזן צוזאמען מיט אנדערע גימנאזיעס די יצירה פון אידישן יוגענטליכן רענעסאנס און ס'איז געוועזן די אידישע וועלט פון שמואל ניגער און זיינען געוועזן די גרינדער פון ייווא וועלכע האבן זיך אפשר פארגעשטעלט אז צווישן וויליע און ניעמאן שטעלן זיי אויף א יבנה דליטא, און אין א פראסטן מאנטיג האט אויפגעלויכטן ווי א מעטעאר דער פאעטישער שטערן פון משה קולבאק, און מיט אים און ארום אים האָבן זיך אויסגעשטערנט דער אַלטער הימל פֿון ווילנע מיט אַ פּלעיאַדע פֿון יוגנט-ווילנער שרײַבער און קינסטלער, וועמענס בגדים זײַנען געוועזן אָנגעזאַפּט מיט שווייס פֿון די ייִדישע געסלעך, אָבער זייערע אויגן זײַנען געווען פֿול מיט בשׂורה, ביז ביז די ערד האָט אײַנגעשלונגען אירע שטערנס און אונדזער הימל.

פון יעדן גרויסן באוואוסטן נאמען אויף דער אידישער מאפע. א בלאט פון א קליין פינטעלע, וועלכע איר נאמען איז שווער צו געפינען אויף דער לאנדקארטע. ניט מיין געבורטס-ארט, ניט מיין פערזענלעכע ביאגראפיע.

אבער טויזענטער אידן האבן אין איר געלעבט דורי דורות, בעלי מלאכות, הענדלער, קליינע בעלי מלאכות, משכילים פון דורי דורות. דעם ערשטן יולי נײַנצן איין און פֿערציק האבן די נאציס. פארווערט דעם האנדל אין טוטשין, דעם האנדל פון אידן מיט די פויערים, און צום ערשטן מאל דער שאטן פון הונגער האט ארומגעהילט די אידישע הייזלעך פון שטעטל, וועלכע שוין צו יענער צייט האבן אויפגענומען הונדערטער פליטים פון אנדערע אידישע שטעטלעך. פון קאסטאפאל, לודוויפאל, בערעזנע, און אפילו פון דער שטאט ראוונע, אנטלאפענע אהין. א קליין שטעטל, און דוכט זיך אן א זייט. אן א זייט פון גרויסן וועג, אן א זייט פון וועג פון דער מאפע. אבער גלייך נאך דעם איז ארויס די גזירה פון א קאנטריבוציע, און די טויזנטער אידן זענען בארויבט געווארן פון זייער גאנצן פארמעגן. צום סוף זומער דעם זעלבן יאָר איז פאַרמאַכט געוואָרן זענען פאַרמאַכט געוואָרן די דריי טויזנט טוטשינער אידן אין אַ שמאָלן געטאָ. די דריי טויזנט זענען איינגעשפּאַרט געוואָרן אין זעכציק קליינע חרובֿע הילצערנע הייזקעס און אַרום דער פּלויט. צענדליקער משפּחות האָבן זיך צונויפֿגעקנוילט אויף קליינע אין קליינע צימערלעך, זקנים, קינדער און קראנקע צוזאמען. הונדערטער זענען געבליבן אן א דאך איבערן קאפ. אבער דער דייטשער קאמענדאנט טרייסט די אידן און זאגט, האט ניט קיין מורא אידן, זאגט דער דייטש, קיין שלעכטס וועט אייך נישט געשען. גלויבט ניט די גרויל-פראפאגאנדע, מיר מארדן ניט, דייטשן זענען א קולטורעל פאלק, ס'איז נאר קריגס צושטאנד און איר דארפט ארבעטן און מיר דארפן ארבעטס כוחות, וועט איר זיין גוטע ארבעטער ווי איר זייט גוטע בעל מלאכות, וועט איר זיין לאיאל, וועט איר בלייבן לעבן און איך גאראנטיר אייך פערזענליך פאר אייער וואוילטאג, ארבעט וועט איר לעבן. די אידן, די טוטשינער ווי אנדערע, האבן נישט שטארק געגלויבט דעם דייטש, און נישט געגלויבט אין זיינע הבטחות. אבער די אידן פון טוטשין, ווי די אידן פון גאנץ אייראפע, און ווי מענטשן אויף דער גאנצער וועלט, האבן געוואלט לעבן. און אז מ'וויל לעבן, און ס'איז נישטא קיין ברירה, גלויבט מען אפילו א דייטש. דער דייטשער קאמענדאנט אין טוטשין האט אויסגעזען צו זיין א לייטישער מענטש, און שווער צו פארלייקענען אז דייטשן זענען א קולטורעלע פאלק אזוי ווערט געזאגט אין נאמען פון געטע. די טוטשינער אידן האבן אפשר געהערט ווער איז געטע? אבער אוודאי האבן זיי נישט אלס געלייענט וואס דער דיכטער האט געזאגט אפילו וועגן זיין פאלק. אבער ערב ימים נוראים האט זיך אין דער אלטער שול אויפגעשטעלט א יונגער בחור און א זאג געטאן אזוי, אידן, גלויבט ניט דעם דייטש. מען פארפירט אונז. האבן זיך אויפגעשפיצט אויפן בחור די אויגן פון דער גאנצ, פון אלע מתפללים און אים שטיל געמאכט שא מאך נישט קיין פאניק אבער דעם דרײַ און צוואַנציק סעפטעמבער אינדערפרי איז ארויס א באפעל אז אלע יונגע מענער דארפן זיך שטעלן צו מארגנס אינדערפרי אויף דער ארבעט אויסערן געטא. א מורא און א געוויין איז אויסגעבראכן אין געטא. פיל האבן אנגעהויבן צו באנעמען די געפאר. אווענטצו איז ארויס אין גאס ווידער דער זעלבער יונגער בחור און האט אנגעקלאפט אין פארמאכטע הילצענע לאדענס. און גערופן פון הויז צו הויז, אידן, גלויבט ניט די פארפירער, פילט ניט אויס דעם באפעל. ווידער האט מען זיך פארזאמלט אין דער שול. דער יונגערמאן, א זון פון פון שטעטלשן שמיד, איינער פון די חלוצים, מיטן נאמען טעוויע, האט זיך געשטעלט אויף דער בימה און אזוי געזאגט, אידן, מען גייט אונז אויסברענגען, מען גייט אונז אומברענגען, לאמיר ניט אויסשטרעקן ס'האלדז צום מעסער, מען דארף זיך קעגנשטעלן, אבער ווי אזוי? מיט וואס? מיט ליידיגע הענט? קעגן פאליציי און מיליטער, קיין געווער איז נישט געווען אפילו אויף א רפואה, קיין מיליטערישע ארגאניזאציע איז נישט געוועזן, קיין גענעראל איז צווישן זיי נישט געוועזן אפילו נישט קיין אפיציר, זיי האט נישט גערופן קיין ראדיא פון אויסלאנד, זיי האבן נישט באקומען קיין באפעלן פון א א אומלעגאלער אדער אימיגראנטישער רעגירונג. זיי האבן אפילו נישט געוואוסט וואס עס טוט זיך אין ראוונע, אוודאי נישט וואס עס טוט זיך אין ווארשע אדער אין ווילנע. איזאלירט און פארמאכט. מיט וואס? זיי זענען געווען פארשפארט ווי אין א גלעזערנעם גלאק, אן לופט, אן אויסוועג. אפגעשניטן פון דער גאנצער גארער וועלט. זיי האבן נישט געוואוסט אפילו ביי וועמען צו בעטן הילף און ווער וועט זיי קענען העלפן מיט אן עצה. אויף צומארגנס האט מען געמוזט ארויס צו דער ארבעט. א קליינע צאל איז נישט ארויס, האט זיך אויסבאהאלטן. די גרעסטע טייל יוגנט זענען ארויס און צוגעשטעלט זיך צו דער ארבעט. אין שרעק און געוויין האבן די מאמעס אפגעווארט זייערע קינדער, און ווי גרויס איז געווען די שמחה אין יענעם טאג, אין יענעם אוונט, אז אלע מענער זענען געקומען צוריק אין געטא פון די ארבעט. אויפן דריטן טאג זענען פלוצלונג אנגעקומען צום קליינעם געטא פויערשע פורן. דאָס מאָל זײַנען די פֿורן געװען מאָדנע ייִדישע יונגע קינדער, װעלכע צו מיט אַ האַלב יאָר פֿריִער האָבן עלטערן באַהאַלטן זײ צװישן די פּױערים און זײַנען געװעזן און געלעבט װי פּאַסטעכער. מע האָט זײ אױסגעכאַפּט און געבראַכט אין געטאָ. די קינדער און די עלטערע, צװישן זײ די נײַע אָנגעקומענע, האָבן דערצײלט מאָדנע זאַכן. האבן דערציילט די וועלכע האבן געלעבט אין געטא אז ארום און ארום זעט מען אסאך סאוועטישע געפאנגענע וועלכע טוען שוין אייניגע טעג איין און די זעלבע ארבעט, זיי גראבן גרויסע גרובנס. און די גריבער זענען אפענע. פאר וועמען האבן זיך די אידן געשטעלט די פראגע? די פראגע איז געשטעלט געווארן מיט אימה און מיט פחד. פאר וועמען גראבט מען די גריבער? אסאך פון די וועלכע די פראגע האט האט זיך געשטעלט פאר זיי האבן אייגנטליך גענוי געוואוסט דעם ענטפער אויף צומארגנס. האבן די אוקראינישע וועכטער פארמאכט און פארריגלט דעם געטא טויער. דער דייטשער קאמענדאנט האט אויפגעפאדערט פון יודנראט צו שטעלן אים די ליסטע, די גענויע ליסטע פון אלע ארבעטנדיגע. א גרויסע אפטיילונג פון עס עס און אוקראינישע פאליציי איז אנגעקומען אין שטעטל. מען האט זיי געזען פון דערווייטנס. אין געטא האט זיך אויפגעהויבן א דראמאטישע דיסקוסיע. א טייל האט געגלויבט אדער האט געוואלט גלויבן אז דאס איז דער ביטערער סוף. א טייל האט געגלויבט, האט געוואלט גלויבן, אז נישט אלעמען וועט מען ליקווידירן, מען קען דאך נישט אלעמען ליקווידירן, ליקווידירן האט באטייט טויטן, הייסט עס וועלן בלייבן לעבן און דאס וועלן זיין פאכלייט, און צום ערשטן מאל צווישן דער עדה אידן, וועלכע דוכט זיך צווישן זיי נישט געווען קיין אונטערשייד, האבן זיך צעגעשפאלטן אין צוויי מחנות, איינע פון די וועלכע האבן געמיינט אז זייער פאך וועט זיי ראטווען, פון די אנדערע וועלכע האבן געזוכט צו באקומען אזא פאך אדער פארשטעלן זיך אלס פאכלייט, די וועמענס האפענונג האט זיך אויסגעלאשן אין יענעם טאג. אנדערע האבן געזאגט אז זיי וועלן נישט גיין, אנדערע האבן געזאגט אז זיי וועלן גיין מיט זייערע משפחות זאל זיין וואס ס'זאל זיין. נאכמיטאג האט דער וויצע פרעזידענט פון יודנראט אויפגערופן אלע אידן אין שול אריין. ער איז ארויף אויף דער בימה און אין דער טויטער שטילקייט האט ער געזאגט די ווערטער, אידן, ס'האט אויסגעשלאגן די לעצטע שעה פון אונזער לעבן, מיר האבן ניט וואס צו פארלירן, מיר דארפן זיך נישט איבערגעבן אין די הענט פון אונזערע מערדער, מיר דארפן ניט איבערלאזן זיי קיין האב און גוטס. מיר האבן נישט קיין געווער אבער מיר האבן קעראסין, זאל יעדער צוגרייטן א פלעשל מיט נאפט, און ווען מ'וועט אונז קומען ליקווידירן וועט יעדער אונטערצינדן זיין הויז, קודם אונטערצינדן אלס וואס איז נאך געבליבן פון אונזער האב און גוטס, ווער ס'וועט זיך ראטעווען וועט זיך ראטעווען. גלייך נאכדעם האבן זיך אלע אוועקגעלאזן אין זייערע הייזקעס. די ערשטע פיר אידן זענען באגאנגען זעלבסמארד, אריינגעשפרונגען אין ברונעם. די איבעריגע האבן אנגעהויבן אויף דער גיך צוגרייטן פלעשער מיט ברען-מאטעריאל. א טייל פון זיי האט דער וויצע-פרעזידענט פון. פון יודענראט מיטן נאמען מאיר גימפעל פאנאנדער געטיילט די אידן. דעם זעלבן אוונט איז אריין אין געטא די איינזאץ-גרופן פון עס עס און אוקראינישע פאליציי. די אידישע הייזער זענען געווארן פארמאכט אויף טיר און טויער. וואו נאר וואו נאר האט מען צוגעגרייט פעסלעך.

ס'האט נישט געדויערט קיין לאנג מאמענט און דער גאנצער געטא איז געשטאנען אין גרויסע פלאמען. די אוקריינער און די פאליציי און די דייטשן זענען געשטאנען צוטומלט אין דער צוטומלעניש, האבן א דריי הונדערט יונגע בחורים אונטער דער אנפירונג פון דעם זון פון שמיד, אדורכגעריסן זיך צום פלויט מיט מעסערס און מיט העק באפאלן די פאליציי און די דייטשן און נאך זיי קינד און קייט. די אוקריינער און די דייטשן האבן אנגעהויבן צו שיסן. די וועלכע האבן ארומגערינגלט דעם געטא האבן געמיינט אז מען שיסט פון געטא. אין געטא איז נישט געוועזן דוכט זיך קיין איין רעוואלווער. דייטשן האבן געשאסן אויף דייטשן און אוקריינער אויף אוקריינער. אין דער מהומה האבן אלע אידן באוויזן אדורכרייסן זיך דורכן פלויט, און ס'האט אנגעהויבן אזא געלויף וועלכן א מענטש קען זיך נישט פארשטעלן. אלטע און קינדער און יוגנט זענען געלאפן אין דער ריכטונג צום וואלד, און אט וואס איך געפין אין די עדות זאגן פאר דער היסטארישער קאמיסיע פון איינער פון די געראטעוועטע א אידישע פרוי דריי צוויי טויזנט פֿינף הונדערט כמעט דריי טויזנט זענען ארויסגעלאפן פון געטא און מ'איז געלאפן און ס'איז צוגעפאלן די נאכט. און זענען שוין געווען אויפן ראנד פון וואלד. אויף צומארגנס האט זיך אנגעהויבן דער געיעג ווי נאך חיות. ביי א טויזנט האט מען געכאפט, געבראכט צוריק קיין טוטשין און זיי אויסגעשאסן. די איבעריגע זענען געלאפן ווייטער אין וואלד. טויזנט דריי הונדערט איז געלונגען צו דערגיין צום וואלד, איבערגיין דעם טייך און אריינגיין טיף אין וואלד, און ס'איז צוגעפאלן דער צווייטער טאג און דער דריטער טאג, און זיי האבן נישט געפונען קיין פארטיזאנער, איז מען געגאנגען טאג נאך טאג. און שוין נישט ווי א גאנצע עדה, נאר גרופעס גרופעס, מען האט געזוכט די אויסגע'חלומ'טע פארטיזאנער, און מען האט זיי נישט געפונען. צווישן די געראטעוועטע אין וואלד זענען געוועזן זקנים, קראנקע, און קינדער. נאר אנשטאט אויף פארטיזאנער האבן זיי זיך אנגעטראפן אויף אוקריינישע נאציאנאליסטן. וועלכע האבן זיי אויפגעזוכט, געמארדעט, געפייניגט. פֿיר הונדערט פון די געראטעוועטע פון די אוקריינישע נאציאנאליסטן האבן זיך אומגעקערט נאך א וואך צייט וואנדערן אין די וועלדער,

זיי גייען אלץ טיפער און טיפער אין וואלד, געווענדט זיך פון איין ריכטונג צו דער צווייטער, אויף וואסטאק, אויף מזרח, און אט וואס דערציילט א צווייטער עדות, א פרוי, און דא איז כמעט קיין איין ווארט נישטא מיינער, אויף די וועגן האבן זיך ארומגעבלאנקעט קינדער יתומים וועמענס עלטערן זענען געווארן דערמארדעט פאר זייערע אויגן, עופה'לעך זענען געבראכט געווארן, זענען געקראכן אויף אלע פיר איבער די וואלד סטעזשקעס, וואו מאמעס האבן זיי פארלאזן, אפשר וועט עימיצער אויף זיי רחמנות האבן, די קינדערלעך האָבן געגוססט, אױסגעגײן אױף די סטעזשקעס פֿון װאַלד. מיט מיר, זאָגט די פֿרױ, איז געװען מײַן דרײַ-יאָריק קינד. מײַנע כּוחות האָבן מיך פֿאַרלאָזן. אױפֿן צװאַנציקסטן טאָג פֿון װאַנדערן בין איך צוגעגײן צו אַ אָרט, װוּ פֿון װײַטן האָב איך געזען אַ פּױערישע הײַזל. כ'בין געװען אין פֿולשטענדיקער אױסשעפּונג. כ'האָב אױסגעשטרעקט מײַנע אָרעמס און אַראָפּגעלאָזט מײַן זונעלע. ס'קינד האָט אינסטינקטיװ פֿאַרשטאַנען, אַז איך װיל אים איבערלאָזן אַלײן אין װאַלד. האָט ס'עופֿעלע זיך פֿאַנאַנדערגעװײנט און געזאָגט, מאַמע, נעם אַראָפּ ס'טיכל פֿון קאָפּ, אפֿשר װעט דיר זײַן גרינגער. איך האב באשלאסן ארויסגיין פון וואלד און דערגיין צו דער פויערישער כאטע און בעטן ברויט און וואסער. ביי איינע פון די כאטעס האב איך דערזען א פרוי. איך בין צוגעגאנגען געבעטן א שטיקל ברויט. די פרוי האט געזאגט אז זי וועט באלד מיר ארויסטראגן דעם שטיקל ברויט. איך זאל נאר ווארטן ביז זי וועט ארויסגיין. אינסטינקטיוו בין איך אריין ווארטן אהינטער אונטער די קוסטעס. ס'איז אדורך א האלבע שעה האב איך געזען פון מיין באהעלטעניש ווי די פויערטע קערט זיך צור- אום צוריק און מיט איר צוויי מענער און זיי האלטן העק אין די הענט. יעדער פון זיי האט געטראגן א האק אין האנט און זי האט זיי אנגעוויזן אין ריכטונג פון וואנעט איך בין געקומען. מיט מיינע לעצטע כוחות האב איך א כאפ געטאן מיין קינד און געלאפן אוממענטשליך צוריק אין וואלד אריין. אין אָװנט האָב איך אָנגעטראָפֿן אױף נאָך זעכציק ייִדן פֿון אונדזער שטעטל. זײ האָבן דערצײלט, אַז נעכטן זײַנען צען פֿון זײ געפֿאַלן פֿון קױלן פֿון פּױלישע פּאַרטיזאַנער, װעלכע זוכן אונדז אַרום איבער די גאַנצע װעלדער. און די פֿרױ פֿאַרענדיקט איר עדות-זאָגן. דאָס עדות-זאָגן איז אָפּגעגעבן געװאָרן אין פֿינף און פֿערציקסטן יאָר, אָן קײן שום ליטעראַרישע צוגעבונג. די ברירה וועלכע איז געשטאנען פאר אונז איז געוועזן שטארבן פון הונגער אדער פון די רוצחישע הענט אין וואלד, אדער צוריקקערן זיך צוריק אין שטעטל און אריינפאלן צוריק צו די געסטאפא. די מענער האבן גע'טענה'ט אז ערגעץ נאך פופציק זעכציק קילאמעטער ווייטער אויף מזרח דארפן דאך זיין פארטיזאנער, אבער וואס זאלן טון די פרויען מיט די קינדערלעך? מיר האבן נישט געוואלט שטארבן, מיר האבן זיך נישט געוואלט אונטערגעבן, מיר האבן זיך נישט געוואלט אונטערגעבן, דער לעצטער עדות זאגן פון כמעט א אנאנימער אידישער שטעטל וועלכע האט נישט קיין קיין גרויסן פלעק אויף דער מאפע, האט נישט אויפגעשטעלט קיין מצבות, קיין ביכער, איז דאס נאר די געשיכטע פון טוטשין, דער וועלכער קען נישט אויפנעמען דעם גאנצן ים. זעט אין זיין טראפן דעם גאנצן, אין א טראפן דעם גאנצן ים, איז דאס נישט דער טראפן, איינער פון די טראפנס אין וועלכן שפיגלט זיך אפ דער ים פון אונזער גאנצער מארטיראלאגיע מיט איר גאנצער פראבלעמאטיק

און עס מישט זיך מיר אויף א דריטע בלאט. א גרינער פלאץ. אין א זוניקער שטאט פון ווייסע הייזער. ביים ברעג פון בלוין.

נײַנצן זיבן און זעכציק, איך גיי צו צום צייטונגס פארקויפער קויפן די צייטונג, דורכפארענדיג שטעטל, דער צייטונגס פארקויפער שטרעקט מיר אויס די צייטונג מיט איין האנט, אין דעם מאמענט הערט זיך פון

ניט זאָגנדיק אַ וואָרט. די שטימע פֿון טראַנזיסטאָר רעכנט אויס נעמען. מאָדנע נעמען. נעמען פֿון, פֿון, פֿון גרינס, פֿון בלומען, פֿון ערטער, וואָס זאָגן אייגנטלעך קיין זאַך נישט, נאָר פֿאַר די, וואָס ווייסן, אַז דאָס רעכנט מען אויס אין דעם מאָמענט, דעם שיפֿר, די פֿאַרשיפֿרירטע נעמען, פון די רעזערווע איינהייטן וועלכע ווערן גערופן צו מאביליזאציע. ווי נאר עס ווערט אויסגערעכנט א נאמען זע איך אז איינער פון דער גרופע קערט זיך אפ און גייט אוועק. ביי דער נעבעדיגן געשעפט, זע איך ווי דער קצב גייט ארויס, נעמט אראפ דעם רימען, נעמט אראפ דעם כאלאט, פארמאכט דעם לאדן און גייט אוועק. נאך א נאמען ווערט אויסגערופן, עמעצער שטעלט זיך אפ אויפן גאס, הערט און גייט אוועק. א יונגע פרוי, א יונגע מוטער. מיט א וועג מיט א קינד אין וועגעלע פארט פארביי הארכט זיך צו הערט דעם נאמען פארקערט זיך צוריק און גייט אוועק אוודאי געזעגענט זיך מיטן מאן אין מאמענט איז געווארן פוסט יעדער איז געגאנגען זיין וועג. א שטילקייט איז געבליבן אויפן גרינעם פלאץ, דערנעבן איז געוועזן דער ים, דאס איז געווען דער ערשטער יוני נײַנצן זיבן און זעכציק, איך האב שוין געהערט שטימען אין ראדיא הילכערס אין אזעלכענע שעה'ן, איך האב געהערט די שטים פון דעם. ראַדיאָ ספּיקער אין וואַרשעווער ראַדיאָ אין סעפּטעמבער נײַן און דרײַסיק. איך האָב געהערט די פּאַטעטישע היסטאָרישע שטים פֿון יורי לעוויטאַן פֿון מאָסקווע. ניין, דאָס איז געוועזן אַן אַנדער שטים. נישט קיין פּאַטעטישע, נישט קיין טראַגישע, אַן אַנאָנימע, דאָס האָט גערעדט. דער ספיקער פון גענעראל שטאב ער האט אויסגערעכנט נעמען אזוי מען קלאפט אויס אין שטיין מען האמערט אויס אין שטיין אותיות א נאמען נאך א נאמען און ס פאלק איז אוועק איך האב שוין געזען ווי פעלקער גייען צו א מלחמה איך האב זיי געזען אויף וואקזאלן איך האב זיי געזען אין הויפטשטעט אין פלעצער. איך האב געזען ווי זיי האבן געשריען ניעך זשיע, איך האב געהערט ווי זיי האבן געשריען נא קאוונא, איך האב געהערט ווי זיי האבן מארשירט מיט בלומען און געשריען האך האך און געשריען וויוואט, און איך האב געזען ווי מ'האט זיך געקושט און מ'האט זיי געוואונטשן אז זאלן דערגיין און זען און פארנעמען. און איך האָב עס געזען מיט דורכמאַרשירנדיק מיט מיט באַטשוועקטע שטיוול און מיט הימנען און געזאַנגען און טרומייטן. איך האָב נאָך קיינמאָל נישט געזען ווי אַ פאָלק גייט אויספילן זיין פליכט אין אזא גורל'דיגע שעה, מיט אזא שטילקייט, מיט אזא קלארן באוואוסטזיין, אן א הימן, אן הילכערס, אן פאטאס, מיט א פולן באוואוסטזיין, פון דער שעה. איך ווייס נישט אייגנטלעך וואס יעדערער האט געטראכט אין יענעם מאמענט פון די ארום וועלכע איך האב געזען וועלכע זענען אוועק וועלכע זענען אוועק וואוהין מען האט זיי גערופן נאר צוויי וואכן נאכדעם בין איך געזעסן מיט א צוואנציג יונגע מענטשן געקומענע פון פראנט. איך בין געווען צווישן זיי דער עלטסטער. הינטער מיר זענען געווען דריי מלחמות. זיי, דאס איז געווען זייער ערשטער בלוט נסיון. דער דור פון מיין זון. און איך האב זיי געפרעגט, וואס האט איר געפילט אין יענער שעה ווען איידער. דער דער קאַמף האָט אײַך אַרומגענומען אין דער דערװאַרטונגס-שעה, אין יענער שעה, װען מע האָט גערופֿן, אין דער שטילקײט. זײ האָבן מיך אָנגעקוקט און געזאָגט, מיר האָבן געפֿילט אײַך דאָרטן. זײ האָבן נישט ליב צו זאָגן, זײ נײגן זיך נישט צו זאָגן דעם שרעקלעכן װאָרט, װעלכן מיר באַנוצן, אַ שעה, האָב איך געפֿרעגט, איר? איר, װעלכע זײַט געבױרן דאָ? איר, װעלכע זײַט אַפֿילו נישט געװען, װען ס'איז געװעזן דער באַפֿרײַונגס-קאַמף? איר, װעלכע זײַט געבױרן אין דער פֿרײַער מדינה, איר'ט אַזױ געפֿילט? יאָ, מיר האָבן אַזױ געפֿילט. דאָס איז ניט לאָגיש. לאָגיש האָבן מיר געװוּסט, אַז דאָ װעט עס נישט געשען. אַלע אונדזערע נערװן, און געפילן האבן פלוצלינג זיך באהאפטן מיט דאס וואס איז געוועזן דארטן אין געטא, אין אוישוויץ. דאס איז דער מאמענט ווען מיר האבן פארשטאנען אייך. געהערט די בלאט אויך צו מיין סידור? צו די האלב פארברענטע בלעטער? יא, אויך די בלאט געהערט צו מיין סידור. ווער ס'פארשטייט דאס נישט. פארשטייט ניט וואס איז אונזער דור. ווער עס פארשטייט דאס נישט אז דאס איז פון דעם זעלבן סידור, פארשטייט ניט וואס איז דער אייגנטליכע משמעות און דער טיפסטער געפיל וואס לעבט אין אונז אין ישראל. ניט יעדן טאג אינדערפרי און ניט יעדע אוונט שעה, נאר אין די דראמאטישסטע שעה'ן וועלכע ס'קרייצט זיך אונזער פערזענליכער גורל, אונזער פערזענליכער ניסיון מיטן גורל פון פאלק, מישן זיך צונויף די זייטלען די דריי און די טויזענטער פון איין סידור, אזוי זיינען צונויף געמישט ביי מיר די אותיות, אזוי זיינען ביי מיר צונויף געמישט אין מיינע שורות, די פענימער פון מיין מוטער און די פען, דאס פנים פון מיין זון, די זאמדן פון נגב און די בוימער און די בלאטעס פון דארטן. ערגעץ וואו באהעפטן זיי זיך, ווי אזוי גענוי ווייס איך נישט. איך ווייס נאר אז ווען ס'איז צו צו מיר מיט יענע וואך כמעט א אכצן ניינצן יאריגע סטודענטין פון תל אביב'ער אוניווערסיטעט און לייענדיג מיין קליינע שוועסטער מיר געפרעגט אנטשולדיגט מיר זאג מיר איך וויל פרעגן א ביאגראפישע פראגע האסטו טאקע געהאט א שוועסטער? האב איך געענטפערט, ניין, איך האב נישט געהאט קיין שוועסטער. האט זי אביסל אין פארלעגנהייט, אביסל פארשעמט געזאגט, לייענדיג אחותי קטנה האב איך געשפירט אז ווי דאס איז מיין שוועסטער. כ'מוז אייך זאגן אז אין דעם מאמענט לעבט דורך א מענטש א משונה'דיגע שמחה. דאס איז דער געפיל, דער מיסטעריעזער געפיל, אבער אזוי אינטימער און אזוי ערליכער, וועלכער איז אפשר דער טרוים, דער גרעסטער טרוים פון א דיכטער, פון א איד. אין דעם מאמענט האב איך געפילט אז ערגעץ וואו, ערגעץ ווייט, לעבן דאך מיינע טויטע. ווייל אויף די קרייצוועגן פון אונזער לעבן, און דארט אין די שעה'ן ווען מיר זאגן דעם עכטן אמת צי אין ווארט פון פאעזיע צי אין ווארט פון פראזע צי פון הארץ צו הארץ, דארט לעבן אויף אונזערע טויטע.

האט א משמעות אונזער לעבן און אונזער קאמף? וואס טוט דא א דיכטער אין דעם בעל כרחו, ווילנדיג נישט ווילנדיג, פרואווט ער באהעפטן אין ווערטער די געמישטע פנים'ער פרואווט ער אויפלעבן, פרואווט ער גיין מיט זיי פון דארט אהער, פון דארט צו דעם לעבן וואס זיי דארפן אויף אייביג לעבן, אויב.